לזכות שמעון צבי הכהן בן חוה רחל שיחיה ליום ההולדת שלו י א אייר. ב' חלקים משיחת אור לפסח שני תשמ ז.
ביחד עם זה אבער איז דאך אויכעט דא אין דעם שיעור לפני זה ולאחרי זה זיך ניט נאר ס'רעדט זיך דארטן וועגן ענין קרבן פסח נאר פאר דערויף רעדט זיך וועגן ענין פון שבת, און נאך דערויף רעדט זיך וועגן דעם ענין פון שבועות, און דערנאך איז ער מסיים, ובקוצרכם את קציר ארצכם, איז דאך ידוע אין דערויף די שאלה ווי פאסט אהערצו אריין דער ענין אז בקוצרכם את קציר ארצכם דארף מען געבן צדקה צו די עניים וואס דארפן אנקומען צו די לקט און שכחה און פאה מיט אלע עניינים וואס זענען פארבונדן מיט שעת הקציר. וואס מען ענטפערט אויף דערויף בפשטות, אז אזוי ווי ווען איז בקוצרכם את קציר ארצכם, איז דאס לאחרי חג השבועות, במילא דערפאר ברענגט מען אראפ דעם דין, דערפאר וואס דאס פאסט דעמאלט אין יענעם זמן, נאך דערויף ווי ס'דא דער חג השבועות, וואס ווערט אנגערופן חג הקציר, אויכעט פון, ניט נאר פון שעורים, נאר אויכעט פון חיטים, איז אָט-אָ דעמאָלט דאַרף מען אָנזאָגן בנוגע צו די מתנות עניים, נאָך איידער מע קומט צו ראש השנה און יום הכּיפּורים, על אחת כמה וכמה צו חג האסיף, וואָרום דאָס איז נוגע ווען ער געפינט זיך נאָך בשדה, איידער ער האָט דאָס געבראַכט אין די כל הענינים. במה דברים אמורים, אַז דאָס איז אַ שאלה, וואָס ווערט פאַרענטפערט דורך דעם תירוץ, ווען דאָ וואָלט זיך גערעדט וועגן אַנדערע דינים אויכעט. במילא וויבאלד אז ס'רעדט זיך ניט נאר וועגן דיני יום טוב, נאר אויכעט וועגן אנדערע דינים, איז פארשטאנדיק אז בקוצרכם את קציר ארצכם קומט דאס בהמשך נאך דערויף ווי ס'רעדט זיך וועגן חג הקציר. דא אבער די גאנצע פרשה פון רביעי אן רעדט זיך דארט מער ניט פון אלה מועדי הוי', מער ניט פון עניינים פון יום טוב ומועדים, און אויכעט וואס שבת וביום שמחתכם ובמועדיכם, וואס שבת מקדשא וקיימא נאך מערער ווי סתם מקרא קודש און דאס איז קודש אליין, במילא פאסט זיך אהערצו ניט אריין קיינע עניינים קיין פון אנדערע דינים, במילא לכאורה פאלט דער תירוץ אפ. פונקט אזוי ווי מען ברענגט נישט אין אנדערע דינים וואס זענען פארבונדן מיט זמן הקציר אדער הקדמה פון אסיף בנוגע תרומות ומעשרות וכיוצא בזה ווארום נישט דא איז זייער מקום. און וואס האט ער אויסגעקליבן דווקא אט דעם דין פון ובקצרכם את קציר ארצכם? שטייט אויף דערויף אין מפרשי המקרא. אז דא באווארנט מען אז עס איז דאך דער ענין פון א יום טוב אלה מועדי הויה איז דאך דער ענין אז מען דארף משמח זיין דעם לוי און דעם עני און דער אלמנה והגר אשר בקרבכם ושמחת בחגך, זאגט דער פסוק אז אפילו נאך דערויף ווי ס'איז דורכגעגאנגען חג הפסח מועדי הויה און אויכעט דורכגעגאנגען דער גאנצער המשך וסיום שלו, וואס דאס איז די חמישים יום אז ס'קומט דער חג השבועות, זאלסט ניט טראכטן אז דעמאלט איז אויכעט אוועקגעגאנגען דער ענין פון משמח זיין די אלמנה און גר ולוי וכו', באווארנט עס גלייך דער פסוק נאך דערויף. ווי ער האט געבראכט די ערשטן יום טוב וסיום שלו וואס דאס איז חג השבועות, אז מען זאל וויסן זיין אז ובקצרכם את קציר ארצכם דארפסטו ממשיך זיין אט דאס וואס איז געווען די ושמחת ושימחתי, דער ענין פון מתן מתנות לעניים, אף על פי כן איז דאס אויך א הסברה אבער דערפון דארף דאך אויך זיין א לימוד בנוגע לפועל ביז ליישר הדעות. און אט דאס איז ווי מען זעט בפשטות אין דעות בני אדם, אז בשעת ס'איז דא דער חג הפסח, איז אט אט דעמאלט גרייט מען זיך צו אים שלושים יום לפני הפסח, הייבט מען שוין אן טומלען וועגן די ענין פון צדקה, ווי אראפגעבראכט גלייך אין שלחן ערוך בתחילתו פונעם אלטן רעבין, אף על פי וואס ער רעדט גאר דארטן וועגן עניינים וואס זענען געווען בזמן שבית המקדש היה קיים. וואס דערפאר האט מען געדארפט האבן שלושים יום, דערפאר האט מען געדארפט האבן די דינים פארבונדן מיט די קרבנות און מיט די בהמות וואס מען דארף זיי ברענגען לקרבנות וכו', ווי ער ברענגט עס אראפ אין שלחן ערוך, און ברענגט גלייך אראפ בהמשך לזה אז מען דארף פארנעמען זיך מיט קמחא דפסחא, מיט מעות חיטים, מיט דעם ענין פון צדקה, שלושים יום לפני החג, און ווי דאס איז געווארן אין מנהג ישראל. דערנאך איז דא ביידע עניינים, מצד בשעת מען שטייט אונטער דעם איינדרוק פון כל דצריך ייתי ויפסח און כל דכפין ייתי וייכול האלט עס נאך אן א משך זמן נאך דעם ליל הסדר אויכעט דארף מען נישט באווארענען גלייך דעם ענין פון צדקה אז אף על פי כן דארף ער טראכטן וועגן כל דצריך און כל דכפין לאחרי ווי ס'איז דורכגעגאנגען די סדר'דיקע נאכט. און ער האלט נאך אין דעם המשך, און דערנאך האלט ער אין ספירת העומר, וואס אלץ פארבונדן מיט הקרבת העומר, גלייך נאך דעם ענין פון הכרזה פון כל דצריך. בשעת ס'ענדיגט זיך אבער אט די גאנצע תקופה, אט דעמאלט קומט די אזהרה, אז וואס מ'דארף נאכאמאל דערמאנען מיט די באנייטע, אז אפילו אז דיר ווייזט זיך אויס אז דו האסט געגעבן אזויפיל מעות חיטין אז ס'האט געסטייעט, די נזקקים לזה, ניט נאָר אויף פּסח, נאָר אויך אויף כּמה זמן לאחרי זה. און קאָן זײַן, אַז ניט נאָר דיר ווײַזט זיך אויס, אַז אַזוי איז, נאָר אַזוי איז טאַקע געווען בפֿועל. דאַרפֿסטו אָבער וויסן זײַן, אַז איצטער האָט זיך געענדיקט דער יום-טובֿ פּסח מיט שבעה שבֿועות שלו, דאַרפֿסטו נאָכאַמאָל באַנײַען בײַ זיך דעם גאַנצן שטורעם, אז וויבאלד אז דו האסט ובקוצרכם את קציר ארצכם די ברכת הוי' וואס האט דיר געגעבן בארצך אז זאלסט האבן מזוני רויחי, זאלסטו געדענקען אז ס'דארף זיין צדקה און משפט ווי ס'שטייט ביי אברהם דער לשון, פריער משפט און דערנאך צדקה, טייטשט עס אפ דער אלטער רבי אז אזוי איז געווען די הנהגה פון אברהם, פריער האט ער געמאכט א משפט וויפיל ס'קומט אים פון נכסיו. ביז וואנעט אז נאכדרויף האט ער געגעבן צדקה איז דאס געווען אסאך מערער ווי מ'שטעלט זיך פאר ווען ס'וואלט נישט געווען דער משפט צדק וואס אברהם האט געמאכט. על דרך זה ווערט עס א חלק פון הוראה פון תורה אז אזוי דארף זיין יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, אז ביי זיי זאל אויך זיין די הנהגה פון משפט ולאחרי זה די אלס די גאנצע איבעריגע גיט ער אוועק אויף צדקה. צדקה מצוה לפרסם עושי מצוה בפרט בנוגע צו צדקה, א איד איז זיך מאכן די צדקה מער ניט ווי הצנע לכת, איז דעמאלט עלול אז אנדערע זאלן זיך פון אים אפלערנען. וויבאלד אז ער איז זיך נישט משתתף בכל ענינים אלו, איז א סימן אז דאס איז נישט פאר אנשים נכבדים, בפרט נאך אז ער האט א גאנצע בארד און דער אויבערשטער האט אים געבענטשט מיט אסאך געלט, און ער איז נכבד אף על פי וואס מער נכבד צווישן סוחרים ווי נכבד צווישן עובדים, אבער אף על פי כן איז טוט ער און טוט אבער מער נישט. ווי מען זעט, און ביי אנדערע זאכן אין אדם יודע מה שבליבו של חברו, האט ער דעמאלט קענען זיין הצנע לכת, אנרירן די ענין הצדקה פון כמה וכמה שמסביבו. אף על פי וואס מען זעט אז בשאר הענינים איז ער בשלימות, כאמור לעיל, אלע י"ג תיקוני דיקנא ביי אים בשלימות. איז דאס גופא איז נאך מער מוסיף, אז וויבאלד אז מ'זעהט אז וואו נאר ס'איז דא עפעס א מגבית בשל צדקה איז ער דארט ניטא, וואו נאר מ'דארף עפעס דרוקן אן ענין וואס איז פארבונדן מיט הפצת המעיינות חוצה איז ער דארט ניטא, במילא אז ס'קומט צו גיין ער טרעפט זיך מיט די באלעבאסטע זיינע מיט די פרוי, מאכט זי מיט אים א טומל היתכן? שרייט ער הצנע לכת, וואס איז די פעולה פון דיין הצנע לכת, גיב אפ בגלוי און ס'וועט בלייבן גענוג אז דו זאלסט קענען געבן אין הצנע לכת. איז דאך דער פירוש בדבר איז אז דאס איז מגלה וואס זיין רצון, וואס זיין רצון החזק איז, דאס וואס ער וויל געבן גיט ער, במילא בשעת ס'רעדט זיך וועגן אן עליה איז ער מקפיד מ'זאל אים געבן דווקא שלישי וכיוצא בזה, אדער א מקום בבית הכנסת זאל ער זיצן דווקא אין מזרח, ווארום ער איז דאך א מזרח איד, בשעת אבער ס'קומט זיך צו וואו נאר א מגבית של צדקה זיין נאמען ניטא. על דרך זה אין הפצת המעיינות חוצה וואס דער נשיא דורנו האט געמאכט א שטורעם אז דאס איז דער צו השעה פון יעדערן און יעדערע, יפוצו מעיינותיך חוצה. במילא זיי זיך משתתף און זיין דיין נאמען געדרוקט, ווילסט נישט שרייבן דעם פירסום, זאג נישט דיין פאמיליע נאמען, קיינער בעט עס נישט ביי דיר, אבער די געלט דיינע דארף זיין דארט. זאגט ער ניין, דא איז פאראן צופיל פירסום, אפשר קען זיך כאפן ווער דאס איז. ליג נישט אין קיין מרה שחורות, בפרט נאך ווילסט האבן מרה שחורות, טרייב מרה שחורות אין זאכן וואס נישט נוגע צו הפצת המעיינות. חוצה ואין להאריך בדבר המבהיל, וואס ס'איז דא אזוינע וואס זיי זענען מדייק אין דעם הצנע לכת ביז וואנעט אז ס'ווערט גאר א שאלה אפילו די וואס כהנים וואס כל עניינם איז ללמד זכות על ישראל ווערט ביי זיי אויכעט קאן זיין אויף פארוואס איז טאקע נישט דא זיין נאמען אין מגבית און הדפסות פון קונטרסים און ספרים דערפאר זיי האבן זיך נישט משתתף געווען. וואס דארף מען זוכן פירוט תירוצים בשעת עס קען דאך זיין אז א דבר כפשוטו וויבאלד בפרט נאך אז דאס איז א משך זמן יארן נאכאנאנד איז דאס זעלבע מעמד די מעשה ווייל נישט דאס ווערט דערציילט כדי כדי נישט דאס מיינט מען אין דעם פארנעמען די צייט מען זאל חס ושלום רחמנא ליצלן צו אפלערנען זיך פון אים אפשר וועט עס אונז אנדערש גיין בין איך בספק גדול, דערפאר וואס אויב ער וואלט געהערט וועגן וואס עס רעדט זיך וואלט ער שוין לאנג משנה געווען הנהגתו אדער הנהגתה וכו' וכו', אט דאס וואס מען וויל ארויסברענגען אז הצנע לכת עם הוי' אלוקיך איז טאקע אלץ גוט, און דאס ווערט א ציווי, ביז וואנעט אז מ'זאגט אז דאס איז נאך גרעסער פון קרבנות. כהמשך הכתוב, אבער הצנע לכת וואס דערפאר נעמט א צווייטער אויך נישט קיין אנטייל אין הדפסת ספרים אדער הדפסת קונטרסים אדער קויפן ספרים און זיי מפיץ זיין, א כותב ווי די גמרא זאגט צדקתו עומדת לעד ביי כותב ספרים ומשאילן לאחרים על אחת כמה וכמה אז ער האלט אין דרוקן און שענקט עס אוועק וכו' וכו' וואס אין כאן המקום להאריך בזה, אבער דאס איז אויכעט נכלל אין דעם בקוצרכם את קציר ארצכם.